אין דער משנה האבן מיר געלערנט עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, פרעגט די גמרא מנלן פון וואנען ווייס איך עבד עברי ווערט נקנה בשטר? אמר עולא האט עולא געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק ביי אמה העבריה שטייט אם אחרת יקח לו ווער מיינט מען אחרת ער וועט נעמען א פרוי הקישה הכתוב האט די תורה צוגעגליכן אמה העבריה לאחרת צו א אחרת וואס איז מקדש, מה אחרת אזוי ווי ווען איינער איז מקדש א פרוי מקניא בשטר קען ער איר קונה זיין מיט א שטר, אף אמה העבריה מקניא בשטר, די זעלבע זאך א אמה העבריה מקניא בשטר קען מען קונה זיין מיט א שטר. פרעגט די גמרא, הניחא למאן דאמר, דאס וועט זיין גוט לויט דעם וואס ער לערנט שטר אמה העבריה אדון כותבו, אז דעם שטר פון אמה העבריה שרייבט דער אדון, דער וואס טוט איר קויפן, ער שרייבט בת צו דעם טאטן, בתך קנויה לי, און ער גיט עס צום טאטן, איז דאך דאס, קען איך זאגן אז איך לערן אויס פון א שטר קידושין, ביי א שטר קידושין ווער שרייבט דעם שטר? איז דאך ווער? דער מאן, דער וואס קויפט, און מיט דעם ביי פעלד ווער שרייבט די שטר? דער מוכר, דער פארקויפער, ביי קידושין ווער שרייבט דעם שטר? דער מאן, דער וועלכער טוט קויפן, איז אויב כ'וועל זאגן אויך ביי אמה העבריה אז דער אדון, דער וועלכער קויפט, שרייבט, הייסט עס אז ס'איז גלייך צו שטר קידושין, איז קען איך זאגן אז איך לערן עס אפ פון קידושין, אז מה אחרת מקניא בשטר, אף אמה העבריה מקניא בשטר. אלא למאן דאמר אב כותבו, אבער דער וועלכער לערנט ביי אמה העבריה טוט שרייבן דעם שטר דער טאטע, קען איך דאך נישט זאגן אז ער לערנט עס אפ פון אחרת, ער לערנט עס אפ פון אישה, אויב ער לערנט עס אפ פון אישה וואלט דאך עס געדארפן זיין גלייך צו דארטן אז ווער זאל עס שרייבן? דער בעל דער דער אדון אז ער זאגט אב כותבו, מאי איכא למימר פון וואנען ווייסט ער דעם דין אז מ'איז קונה מיט א שטר, דאיתמר האבן מיר געלערנט שטר אמה העבריה מי כותבו ווער שרייבט אים, רב הונא אמר רב הונא זאגט אדון כותבו, דער אדון שרייבט צום טאטן בתך קנויה לי, רב חסדא אמר רב חסדא זאגט אב כותבו, הניחא דאס איז גוט לרב הונא וואס ער זאגט אז ווער שרייבט דעם שטר, דער אדון, קען איך זאגן ווייל ער האט עס אפגעלערנט פון אחרת פון קידושי אישה, ממילא איז עס גלייך צו דארטן, אזוי ווי דארט שרייבט דעם שטר דער וועלכער קויפט, אזוי דא שרייבט דער אדון וואס ער קויפט. אלא לרב חסדא, ער זאגט דאך אז ס'איז נישט גלייך צו קידושי אשה, והא ראיה ער זאגט דאך אז ווער שרייבט דעם שטר באמה עבריה? דער טאטע, מאי איכא למימר פון וואנעט ווייסט ער בכלל דעם דין שטר? כ'קען דאך נישט זאגן ווייל ער גלייכט עס צו צו אחרת צו קידושי אשה, ווייל אויב ער זאל עס צוגלייכן צו קידושי אשה וואלט ער עס געדארפן שרייבן דער אדון. אמר רב אחא בר יעקב האט רב אחא בר יעקב געזאגט אמר קרא שטייט אין פסוק לא תצא כצאת העבדים. אז די אידישע קנעכט גייט נישט אמה עבריה גייט נישט ארויס כצאת העבדים אזוי ווי עס גייט ארויס א עבד כנעני א עבד כנעני אז מ'האט אים אויסגעהאקט א צאהן צי סימא את עינו ווערט ער באפרייט אבער א עבד עברי גייט נישט ארויס מיט דעם אויג נאר וואס דען ער דארף באצאהלן געלט פאר דעם אויג און ער איז משלים די זעקס יאר נאכער גייט ער ארויס. זאגן מיר אזוי, לא תצא כצאת העבדים, די יציאה איז נישט כצאת העבדים, אבל נקנית היא כקנין עבדים, אבער מען קען איר קויפן כקנין עבדים, ומאי ניהו, און וועלכע איז א קנין עבדים? שטר. פון וואנעט ווייס איך אז ביי עבד כנעני ווערט נקנה מיט א שטר, ווייל עבד כנעני איז דאך געווארן צוגעגלעכנט צו קרקעות, און קרקעות איז מען דאך קונה בכסף בשטר ובחזקה פרעגט די גמרא, ריכטיג, איך האב א פסוק אז ס'דא א קנין וואס ער גייט אן בעבד כנעני און ער גייט אן אויך באמה עבריה, ואימא לאמיר זאגן, אבל נקנית היא כקנין עבדים, ומאי ניהו חזקה, אז מען קען איר קונה זיין מיט חזקה, וואס מיינט מען בחזקה? אז מען הייסט איר טון עפעס א ארבעט און זי טוט די ארבעט, מיט דעם איז מען קונה. אין די משנה האט מען געלערנט, א עבד עברי נקנה בכסף ובשטר, מיט חזקה נישט. אויב איך לערן עס אפ פון דעם פסוק, זאג אז מען קען קונה זיין מיט חזקה. ענטפערט די גמרא, אמר קרא שטייט אין פסוק ביי עבד כנעני, והתנחלתם אותם, איר וועט זיי מאכן ירשענען. לבניכם אחריכם, און מ'האט דאס ווארט אותם איבריג, ס'האט געדארפן שטיין והתנחלתם לבניכם אחריכם, זאגן מיר אותם בחזקה, נאר א עבד כנעני ביסטו קונה איז גלייך צו נחלה דער קנין איז חזקה, ולא אחר בחזקה, אבער אנדערע זענען נישט גלייך צו אחוזה, מ'איז זיי נישט קונה מיט חזקה. קומט אויס מיר האבן א זאך פון דעם לא תצא כצאת העבדים אבל נקנית כקנין עבדים, פון דארט בין איך מרבה אז איין קנין פון עבדים גייט אהן ביי אמה עבריה, זאגן מיר וועלכע קנין גייט אהן שטר, פון דעם אותם בין איך ממעט חזקה אז חזקה גייט נישט אהן, פרעגט די גמרא ואימא זאג אותם בשטר ולא אחר בשטר, זאג, א עבד כנעני איז מען קונה מיט שטר, אבער א עבד אמה עבריה נישט, זאגט די גמרא איך קען נישט זאגן, הכתיב עס שטייט דאך לא תצא כצאת עבדים, אבער קויפן קען מען יא כקנין עבדים, פרעגט די גמרא מה ראית, פארוואס זעסטו צו זאגן אז דעם ריבוי וואס איך בין מרבה פון לא תצא כצאת עבדים אבל נקנית כקנין עבדים בין איך מרבה שטר, און פון דעם ווארט והתנחלתם אותם בין איך ממעט חזקה, אפשר פארקערט אז אותם גייט מען ממעט זיין, נאר א עבד כנעני בשטר, אן אמה עבריה איז מען נישט קונה בשטר, און לא תצא כצאת עבדים בין איך מרבה, אז אבל נקנית כקנין עבדים בחזקה. ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט שטר הוה ליה לרבויי, שטר דארף איך מרבה זיין, שכן מוציא בבת ישראל שטר טוט אויף ס'איז מוציא בבת ישראל. תוספות זאגט פארוואס כאפט ער נישט אן מכניס ס'איז דאך מער גלייך נאר דער ענין שטר איז מוציא ווייס איך דאך ביי קידושין אויכעט פון גיטין. פרעגט די גמרא אדרבה חזקה הוה ליה לרבויי חזקה איז דער שכל, חזקה זאל איך מרבה. אדרבה, חזקה הוה ליה לרבויי, איך דארף מרבה זיין חזקה, ווייל חזקה איז א שטארקערע קנין, שכן קונה בנכסי הגר, אז דער גר איז געשטארבן און ער האט נישט קיין יורשים, זענען די פעלדער הפקר, מיט וואס קען מען קונה זיין די נכסים, נאר מיט חזקה, נישט מיט א שטר, זאגט די גמרא באישות מיהא לא אשכחן, באישות. טוה איך נישט טרעפן חזקה און דא אויב ביי אמה עבריה איז דאך עס א שטיקל ענין פון אישות ער איז דאך איר שפעטער מייעד איבעית אימא דו ווילסט וועל איך דיר זאגן להכי אהני אם אחרת איך האב דאך אם אחרת הקישה הכתוב לאחרת אז וואס צו מגלה זיין נישט מען מיינט איך בין עס אינגאנצן גלייך איך צו צו אחרת אויב כ'וואלט עס צוגלייכן אינגאנצן וואלט איך דאך געזאגט אז ווער דארף שרייבן דעם שטר? דער אדון. נאר ס'איז מיר נאר מגלה אז אז די דאס וואס שטייט לא תצא כצאת עבדים אבער א קנין איז דאך כצאת עבדים דאס איז שטר נישט חזקה, אבער עיקר שטר לערן איך נישט אפ פון קידושין ווייל אויב כ'וואלט אפגעלערנט פון קידושין וואלט איך דאך געזאגט דער אדון שרייבט נאר דער עיקר שטר לערן איך נאך אפ פון שטר קרקעות, אבל נקנית בקנין עבדים וואס א ענין פון קרקעות. פרעגט די גמרא ורב הונא? רב הונא? פון וואנען ווייסט רב הונא דער קנין שטר? אידאך ווען ער לערנט עס אפ פון קידושין ער האלט דאך רב הונא, אויף ווער שרייבט דעם שטר באמה עבריה דער אדון?

לגופיה אז זיי זאגן אז זי גייט נישט ארויס בראש עיוורם, און אויב דער פסוק איז לגופיה האסטעך נישט קיין דיוק פון דעם. ורב חיסדא רב חיסדא ווי קענסטו אפלערנען פון פסוק? דער פסוק דארפעך האבן לגופיה. ער זאגט אזוי, אם כן, אויב דער פסוק זאל מען נאר גיין דערציילן אז זי גייט נישט ארויס בראשי אברים כעבד, לכתוב קרא זאל שטיין לא תצא כעבדים, מאי כצאת העבדים. אז דאס ווארט כצאת וואס איז מיר איבריג געבט שמע מינה תרתי מדייק זיין אז יציאה האט זי נישט דעם דין פון עבדים, אבער בקנין איז יא דא א דין עבדים אז די עבריה גייט אן דער קנין בשטר, אין דער משנה האט מען געלערנט וקונה את עצמו בשנים, ער האט אפגעארבעט די זעקס יאר ווערט ער באפרייט, דכתיב ווי שטייט אין פסוק שש שנים יעבוד, ובשביעית אין זיבעטן יאר וגומר, שביעית מיינט מען נישט שמיטה, אז שמיטה איז געווען די דריטע יאר גייט ער נישט ארויס, שביעית מיינט מען נאכדעם וואס ער האט געארבעט זעקס יאר, ביובל אז ס'איז געקומען יובל איידער ס'איז געווען זעקס יאר גייט מען ארויס, דכתיב ווי שטייט אין פסוק עד שנת היובל יעבוד עמך, בגרעון כסף, ער ווערט באפרייט מיט דעם וואס ער טוט צוריקצאלן געלט דעם בעלבאס, אמר חזקיה האט חזקיה געזאגט, דאמר קרא שטייט אין פסוק והפדה, מלמד, דער פסוק קומט מיר לערנען שמגרע פדיונה ויוצאה, אז דער בעלבאס טוט העלפן ס'האט געדארפט שטיין ונפדה, זי זאל ווערן אויסגעלעזט, אדער ונפדית, אז שטייט ווען, ווייל אויסלעזן לעזט דאך נישט אויס דער בעלבאס, נאר דאס לעזט זיך דאך אויס דער עבד, נאר צו זאגן אז ער העלפט, אז די יארן וואס מ'האט געארבעט, דאס ווערט אראפגערעכנט, פאר דעם צאלט נישט צוריק קיין געלט. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא וקונה את עצמו בכסף ובשווה כסף ובשטר, ער ווערט באפרייט אדער גיט כסף אדער שווה כסף אדער א שטר, פרעגט די גמרא בשלמא כסף, דכתיב ווי שטייט מכסף מקנתו, שטייט ביי נמכר לעכו"ם ווערט דאך דערמאנט מכסף מקנתו, אז דארט אז ער זאל זיך אויסלייזן, שווה כסף נמי ישיב גאולתו, דער ישיב גייט מיר מרבה זיין אז שווה כסף האט א דין ווי כסף, ישיב גאולתו אמר רחמנא לרבות שווה כסף ככסף, אלא האי שטר, דאס וואס איך זאג אז דער עבד עברי ווערט באפרייט דורך א שטר, היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך דא? אילימא וועסטו וועלן זאגן דכתב ליה שטרא אדמיה אז ער האט אים געשריבן דער עבד עברי, איך בין דיר שולדיג כך וכך געלט, היינו כסף איז דאך דער ענין פון די פדייה איז דאך דער ענין פון גרעון כסף, אויב דער בעל הבית באשטייט איז דאך א ענין פון כסף, אלא שיחרור דארף איך דאך טייטשן דאס וואס שטייט שטר, ער שרייבט ביסט פריי, שטר למה לי וואס דארף ער אויף דעם האבן א שטר? לימא ליה זאל ער אים זאגן באפי תרי פאר צוויי מענטשן, זיל, כ'האב, ביסט מיר גארניט ניט שולדיק, ווייל ער האט דאך נאר ביי אים א ענין וואס איז א חוב, ער דארף ביי אים ארבעטן, זאל ער זאגן איך בין דיר עס מוחל. אי נמי, באפי בי דינא זיל, זאל ער אים זאגן פאר א בית דין, גיי, איך באפריי דיר, וואס דארף מען א שטר, אמר רבא, האט רבא געזאגט, זאת אומרת, ווען איך זעה עס העלפט נישט ער זאגט אים איך בין דיר מוחל, נאר וואס דען, עס דארף זיין א שטר, איז פון דא א ראיה, עבד עברי גופו קנוי, אז די עבד עברי איז די גוף קונה ביז עס קומט די צייט וואס ער ווערט באפרייט, דעריבער ווייל דער גוף איז קנוי, והרב שמחל על גרעונו, אז דער בעל הבית האט מוחל געווען, אין גרעונו מחול, מוז ער אים באפרייען, און אויב ער האט אים סתם געזאגט גיי זיך, איז ער גייט ער, און אויב ער וויל שפעטער מיט אים ארבעטן, קען ער ווייטער ארבעטן, ווען העלפט דארף ער האט געשריבן א שטר בלשון שיחרור און ער האט אים געגעבן, דעמאלט ווערט ער באפרייט, ער איז דאך נישט ערגער פון א עבד כנעני, וואס ביי עבד כנעני אז מען גיט אים א שטר ווערט ער אויכעט באפרייט. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט יתירה עליו אמה עבריה, א אמה עבריה האט נאך א וועג ווי זי ווערט אויס אמה, מיט וועלכן זי גייט אויך ארויס מיט סימנים, ווען זי ברענגט ווי זי איז אלט צוועלף יאר און ס'איז דא שערות אויף איין ארט צוויי האר, דעמאלט איז א סימן אז זי איז געווארן א נערה, לערן איך אפ פון פסוק ויצאה חינם אז זי גייט ארויס. אמר ריש לקיש, האט ריש לקיש געזאגט, אמה עבריה קונה את עצמה, א אמה עבריה איז זיך קונה, זי ווערט באפרייט פון איר אדון, במיתת אב, אויב איר פאטער שטארבט, און זי איז דעמאלט פארקויפט אלס א אמה עבריה, ווערט זי אויס אמה עבריה מרשות אדון, זי גייט דעמאלט ארויס פון דעם רשות פון דעם אדון, מקל וחומר. איך לערן דאס אפ פון א קל וחומר מה דאך סימנים שאין מוציאין מרשות אב, ווען די טאכטער ברענגט סימנים זי ווערט א נערה גייט זי נישט ארויס פון רשות אב, די מעשה ידיה פון א נערה באלאנגט דאך נאך אלץ צום טאטן, די רעכט איר מקדש צו זיין. האט דער טאטע נאך אלץ, הפרת נדרים, האט ער די רעכט. קומט אויס אז די סימנים טוען איר נישט ארויסנעמען פון רשות פון טאטן, מוציאין מרשות אדון, און די סימנים טוען איר ארויסנעמען פון דעם רשות פון דעם אדון. הייסט עס פון דעם אז סימנים קען נישט ארויסציען פון רשות אב. מיתה, די הוצאה פון מיתה, וואס מיינט ס'שטארבט איר פאטער, איז דאך א גרעסערע כח, שמוציאה מרשות אב, דעמאלט גייט זי ארויס פון רשות פון טאטן, דעמאלט אויך ווען דער טאטע שטארבט, איז דאס וואס זי פארדינט באלאנגט נישט צו די יורשים, נאר עס באלאנגט צו איר, רש"י ברענגט אראפ א גמרא אין כתובות, בת הניזונת מן האחים, כאטש די ברידער גיבן איר צו עסן דאך מעשה ידיה לעצמה, איך לערן עס אפ פון א פסוק, שטייט והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם, נאר דעם עבד כנעני קענסטו מאכן ירש'ענען צו די קינדער, ולא בנותיכם לבניכם, אז דעם זכות וואס דער טאטע האט אין זיין טאכטער דאס טוט ער נישט מאכן ירש'ענען. הייסט דאך דאס אז ווען דער טאטע שטארבט גייט זי אינגאנצן ארויס פון רשות אב, איז דאך מיתה א שטארקערע הוצאה ווי סימנים, ווייל סימנים זענען נישט מוציא מרשות אב, און מיתה איז יא מוציא. אין מדינה דחבד אין נעוואדע, שמוציאים מרשות ארדן איז אוואדע נעוואדע מרשות ארדן טוהן זיך סימנים ארויסציען איז אוואדע נעוואדע מי ס'טוט ארויסציען זאגט די גמרא מעשה ב רב אושי ע האט רב אושי ע געפרעגט א קשיא מיר האבן געלערנט אין דער משנה, יתירה עליו אמה העבריה, אמה העבריה האט נאך א יציאה, שקונה את עצמה, זי גייט ארויס פון דעם רשות האדון בסימנים. ואם איתא, אויב מיר וועלן זאגן אזוי ווי ריש לקיש זאגט, אז ווען עס שטארבט איר פאטער גייט זי אויכעט ארויס מרשות האדון, ניתני נמי מיתת אב, איך וויל נאר אויסרעכענען די יציאות וואס איז פארהאנען ביי אמה העבריה מערער, זאל ער דאס אויך ארויסרעכענען. ענטפערט די גמרא, דו ווילסט א ראיה ברענגען ווייל עס ווערט נישט געלערנט אין דער משנה, איז א סימן אז מיט מיתת אב גייט ער נישט ארויס, ניין ס'איז נישט קיין ראיה, תנא, ער לערנט אנדערע זאכן ושייר, און אנדערע לאזט ער איבער. פרעגט די גמרא מאי שייר דהאי שייר, ס'נישט די סדר פון תנא אז זאל איבערלאזן נאר איין זאך, אז דו זאגסט ער לאזט דאס איבער וואס נאך לאזט ער איבער? ענטפערט די גמרא שייר מיתת אדון, ער לאזט איבער אויב דער אדון אירער שטארבט דעמאלט גייט זי ארויס פריי, די גמרא זאגט ווייטער דף יז עמוד ב, אז די ער מאכט נישט ירש'ענען דעם זכות וואס ער האט אין די אמה העבריה מאכט ער נישט ירש'ענען צו דעם בן, זאגט די גמרא אי משום מיתת אדון, דאס וואס ער לערנט נישט מיתת אדון לאו שיורא הוא, דאס הייסט נישט איבערגעלאזט, פארוואס הייסט דאס נישט איבערגעלאזט? ווייל ער גייט דאך מיר דא לערנען אין דער משנה. אזעלכע יציאות וואס איז דא נאר ביי א אמה און ביי א עבד איז עס נישט דא. דכיון דאיכא נמי באיש לא תנא, מיתת אדון טרעפט מען אמאל ביי א עבד ווען אזוי איז דער דין א עבד עברי מאכט ער יא ירש'ענען דעם בן. נאר אויב ער איז נרצע טוט ער נישט וועגן איז אויב ער שטארבט דער אדון גייט ער ארויס דעריבער טוט ער נישט לערנען מיתת אדון ואלא ניתני אויב אזוי דארף ער דאך מיר לערנען מיתת אב ווייל ער לאזט דאך גארנישט נישט איבער און ווען איך זע ער לערנט נישט אין דער משנה מיתת אב איז דאך א קשיא אויף ריש לקיש'ן וואס ריש לקיש זאגט אז אמה העבריה גייט ארויס במיתת אב. ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין קשיא. תנא, דבר שיש לו קצבה קתני. דער תנא לערנט א זאך וואס ס'האט א באשטימונג. למשל, שש שנים, מען ווייסט ווען זי גייט ארויס, צו יובל ווייסט מען ווען, צו אפילו כסף מקנתו, טוט זי ארויסגיין מיט גרעון כסף, איז אויך דא א קצבה וויפיל געלט מען דארף צוריקגעבן, דבר שאין לו קצבה לא קתני, אבער דאס א מיתת האב, מיתת האב האט דאך נישט קיין קצבה, ווער ווייסט ווען ער וועט שטארבן, איז אזאן יציאה וואס די יציאה האט נישט קיין קצבה טוט מען נישט לערנען. פרעגט די גמרא, דו זאגסט א זאך וואס האט נישט קיין קצבה לערנט מען ניט, והא סימנים דאין להם קצבה, סימנים האבן אויך נישט קיין קצבה, אמאל ברענגט מען די סימנים ווען זי איז אלט צוועלף יאר מיט א טאג, און אמאל ביי דרייצן, אמאל ביי פופצן, און אזוי ווייטער. וקתני, און דא לערנט מען יא, עס שטייט דאך יתירה עליו אמה העבריה שקונה את עצמה בסימנים, זע איך דאך אז דער תנא לערנט אזעלכע זאכן וואס האבן נישט קיין קצבה. אמר רב ספרא, האט רב ספרא גענטפערט. אין להם קצבה למעלה, סימנים האבן נישט קיין קצבה עלטער פון צוועלף יאר, ס'קען זיין ביי צוועלף, ס'קען זיין ביי פערצן, ס'קען זיין נאך עלטער, אבל יש להם קצבה למטה, אבער אין די יונגע יארן האט עס יא א קצבה, ווען הייסט למטה? אויב זי ברענגט פאר דעם זמן איז דעמאלט איז דאס נישט קיין סימנים. דתניא, וואס מיר האבן געלערנט בן תשע שנים שהביא שתי שערות, ער איז אלט געווען ניין יאר און ער האט געברענגט שתי שערות, זאגן מיר שומא אז אויף דעם ארט איז געווען א ווארצל, און דער סדר אויף דעם ארט פון א שומא וואקסט האר, אבער דאס איז נישט קיין סימן פון גדלות. מבן ט שנה ויום אחד אז מ'האט געברענגט די סימנים פון ניין יאר אלט און א טאג עד בן י ב שנה ויום אחד ביז צוועלף יאר ועודן בו און נאך צוועלף יאר איז נאך דא די זעלבע שערות זאגן מיר אויכעט שומא ס'נאר פון א ווארצל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, רבי יוסי ברבי יהודה זאגט, סימן, דאס איז א סימן. בן י"ג שנה ויום אחד, איך זע די סימנים ווען מ'איז שוין אלט דרייצן יאר און א טאג, דברי הכל סימן. אפילו איך האב פריער נישט בודק געווען, קען אמאל זיין די סימנים זענען געוועזן נאך פון ווען? נאך פאר דרייצן יאר? איז דאך רבי יוסי ברבי יהודה איז אויך דא א מודה, הייסט עס דער תנא קמא אויך מודה? כאטש דער תנא קמא לערנט דאך מבן ט' ט' שנה ויום אחד, ביז דעמאלט איז שומא, אבער דא האלטן מיר עס איז א סימן. וואס זעה איך דא אז ביז נײַן יאר איז עס נישט קיין סימן, לויט אלעמען נישט קיין סימן, אויב אזוי איז דאך יא דא ביי דעם ענין פון סימנים איז דאך דא א קצבה, ווייל למטה האט עס א קצבה, אונטער נײַן יאר מיט איין טאג איז דאס נישט קיין סימנים. מתיב רב ששת. רב ששת האט געפרעגט א קשיא, ריש לקיש האט פריער געזאגט א אמה עבריה ווען איר טאטע שטארבט גייט זי ארויס פון דעם רשות פון דעם אדון, האט ער געפרעגט א קשיא, האמיר געלערנט רב שמעון אומר, רב שמעון זאגט ד' מעניקים להם, ביי פירערליי יציאות דארף מען געבן דעם עבד הענקה, אין דער תורה שטייט אז ווען דער עבד גייט ארויס פון דיר העניק תעניק לו מגרנך ומצאנך ומיקבך אז מען זאל אים געבן א מתנה, איז זאגט רבי שמעון אז ס'איז נאר דא פירערליי יציאות, ווייל אנדערע לערנען ס'דא מער ווי פיר, אנדערע זאגן אז אפילו דעמאלט ווען ער גייט ארויס בגרעון כסף גיט מען אויך הענקה, זאגט ר' שמעון אז דען ווען ער גייט ארויס בגרעון כסף אדער איז אנטלאפן איז ער נישט אין דעם כלל. וועלכע פיר איז דאס? האבן מיר יעצט געלערנט פשט ווען ער גייט ארויס האט געארבעט זעקס יאר, אדער ער גייט ארויס ס'איז געקומען יובל איידער ס'איז געווען זעקס יאר, אדער א נרצה וואס ער גייט ארויס במיתת אדון, אדער א אמה עבריה גייט ארויס מיט סימנים? אויב אזוי יא, ג' באיש ביי א עבד קען נאר זיין דריי, ווייל איינס פון די פיר איז דאך געוועזן סימנים פון אמה עבריה, ביי א עבד איז דאך דאס נישט פארהאן די סימנים, וג' באישה, ביי א אישה איז אויכעט דא נאר דריי, ווייל מיר האבן דאך געזאגט איינס פון די פיר איז א נרצע וואס ער גייט ארויס במיתת האדון, א פרוי ווערט דאך נישט נרצע'ט. איז נאכאמאל איז ביי א איש דא וועלכע דריי שנים און יובל און א נרצע וואס ער גייט ארויס במיתת האדון, איז פון די דריי ביי א אישה נאר דא צוויי, און ביי א אישה איז אויך דא שנים און יובל און סימנים, ואי אתה יכול לומר ד' באחד. דו קאנסט נישט זאגן ביי איינעם אלע פיר, לפי שאין סימנים באיש, איינס פון די פיר איז דאך סימנים, ביי א איש ביי א עבד איז דאס נישט דא, ואין רציעה באישה, און ביי א פרוי איז דאך נישט דא קיין רציעה. אבער אין אמת'ן האט ער געקאנט פרעגן אז ס'איז דא ביי אמה עבריה נאך א יציאה. זי גייט ארויס במיתת האדון, די גמרא וועט עס באלד פרעגן. ואם איתא, אויב איך זאל זאגן אזוי ווי ריש לקיש זאגט, אז אמה עבריה גייט ארויס פריי ווען איר פאטער שטארבט, ניתני נמי, זאל מען אויך דא לערנען מיתת אב, אז עס איז דא נאך א ענין פון א נקבה מיתת אב. וכי תימא, וועסט וועלן זאגן הכא נמי, וועסטו אויך וועלן פארענטפערן תנא ושייר, ער האט עס איבערגעלאזט והא ארבעה קתני, איז תוספות מסביר נישט די טייטש איז ווען מען לערנט א צאל פאסט נישט תנא ושייר, אפילו ביי א צאל קען איך אויך זאגן תנא ושייר, נאר די דיוק איז דא וואו ס'שטייט ואי אתה יכול לומר ארבעה, דו קענסט נישט זאגן מער. ביי א אישה קענסטו נישט זאגן קיין פיר, קענסט דאך זאגן א פערטע זאך, וועלכע איז? מיתת אב? וכי תימא, וועסט וועלן זאגן, תנא דבר שיש לו קצבה קתני, דער תנא לערנט נאר אזעלכע זאכן וואס איז דא א קצבה, א באשטימונג, ווי שש שנים איז דאך א באשטימונג צו יובל, צו גרעון כסף, ודבר שאין לו קצבה, א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, לא קתני, דאס לערנט ער נישט. והא סימנים דאין להם קצבה וקתני, סימנים וואס זיי האבן נישט קיין קצבה און דאך טוט ער עס לערנען, וכי תימא, וועסט אויך וועלן זאגן הכא נמי כדרב ספרא, דאס פארענטפערן ווי רב ספרא האט געזאגט אז סימנים האבן קצבה למטה. והא דאך איכא מיתת אדון דאין להם קצבה וקתני, איך האב דאך געלערנט וועלכע זענען די דריי ביי א עבד, שש שנים און יובל און מיתת אדון ביי א נרצע, זע איך דאך אז טוט מען לערנען א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, ענטפערט די גמרא מיתת אדון נמי לא קתני. מיתת אדון ווערט דא אויך נישט געלערנט, ווייל דער תנא טוט מיר נאר דא לערנען די זאכן וואס ס'האבן א קצבה, ואלא ארבעה מאי ניהו, וועלכע זענען די פיר? די פיר זענען אזוי, שנים, ווען ער האט גענדיגט. די זעקס יאר ארבעטן ויובל, אויב עס קומט יובל איידער ס'איז נאך דורכגעגאנגען די זעקס יאר גייט דער עבד ארויס פריי, ויובל של רציעה, איך רעכן דא צוויי יובל'ס, א יובל פון א עבד דאס ערשטע מאל, און דעם יובל פון נרצע רעד איך באזונדער, ביי אמה העבריה, איך קען איך דאך נישט לערנען יובל של רציעה, דאס טו איך לערנען בסימנים, אבער אין אמת'ן איז נישט דא קיין קשיא פון דא אויף ריש לקיש'ן, ווייל אזוי ווי ער טוט מיר נישט לערנען ווייל איך זאג א זאך וואס האט נישט קיין קצבה, דאס טוט ער נישט לערנען. זאגט די גמרא הכי נמי מסתברא דער שכל זאגט אזוי יא, אזוי ווי איך האב פריער געזאגט אז מיתת אדון טוט ער אויך נישט לערנען, וואס מיתת אדון איז דאך לכולי עלמא גייט די אמה עבריה ארויס און ער לערנט נישט קיין זאך פון קיין קצבה וואס ס'האט נישט קיין קצבה, דקתני סיפא עס שטייט אין דער סיפא אי אתה יכול לומר ארבעה איך קען נישט זאגן אז ס'זאל זיין פיר יציאות וואס מ'גיט הענקה באחד מהם ביי קיינער פון זיי, לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באשה, ואם איתא אויב ער טוט רעכענען א זאך וואס האט נישט קיין קצבה איז דאך באשה מיהא משכחת לה ארבעה באשה איז דאך דא פיר, וועלכע פיר? ס'דא מיסת אדון און. און אויך איז פארהאנען אפילו אן מיתת אב, ס'איז פארהאנען שנים, און ס'איז דא יובל, און סימנים, און מיתת האדון. שמע מינה מוז איך פון דעם אויך זאגן אז א זאך וואס ס'האט נישט קיין קצבה דאס טוט ער נישט לערנען, ממילא נישט קיין קשיא אויף ריש לקיש'ן. אזוי ווי ער לערנט נישט מיתת אדון לערנט ער אויך נישט מיתת אב. מתיב ר' עמרם, האט ר' עמרם געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט ואלו מעניקים להם, דיע דארף מען געבן הענקה, היוצא בשנים, דער וואס גייט ארויס, האט אפגעארבעט די זעקס יאר, דארט שטייט דאך אין דער תורה בפירוש העניק תעניק לו וביובל, אדער אין די זעקס יאר איז געקומען יובל ווערט ער באפרייט ובמיתת האדון ביי א נרצע ווען דער אדון שטארבט ואמה העבריה בסימנים, און דא לערן איך דאך שוין א זאך.

וכי תימא וועסטו מיר וועלן פארענטפערן תנא ושייר, ער לאזט מער איבער, ער לערנט נישט אלעס, והא אלו קתני, אלו ווייזט אויס נאר די, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן דבר שיש לו קצבה קתני, דבר שאין לו קצבה לא קתני, דער אלו דער טייטש, דאס איז פון דיע זאכן וואס האבן א קצבה וואס ער לערנט. והא סימנים דאין להם קצבה? סימנים האבן נישט קיין קצבה? וקתני און ער לערנט דאך. וכי תימא וועסטו וועלן פארענטפערן הכא נמי כדרב ספרא, אז אויב רב ספרא האט געזאגט סימנים האבן יא א קצבה ווייל למטה ביז נײַן יאר איז עס גארנישט, אבער והאיכא מיתת אדון, ער לערנט דאך פון די זאכן וואס מען גיבט הענקה מיתת אדון, שטייט דאך בפירוש כאטש ס'האט נישט קיין קצבה, תיובתא דריש לקיש, איז א קשיא אויף ריש לקיש'ן, ווארום אויב דיר נאך דארף מען דאך אויך רעכענען מיתת האב, תיובתא, פרעגט די גמרא וואס איז די קשיא? והא ריש לקיש קל וחומר אמר, ריש לקיש זאגט דאך דאס מכח א קל וחומר, ער מאכט א קל וחומר, גיב א קוק, סימנים וואס איז נישט מוציא מרשות אב איז מוציא מרשות אדון, מיתת אביה וואס איז מוציא מרשות אב איז אוודאי און אוודאי איז עס מוציא מרשות אדון. זאגט די גמרא קל וחומר פריכא. קען אפפרעגן קל וחומר משום דאיכא למיפרך ווייל איך קען אפפרעגן מה לסימנים שנשתנה הגוף, ווייסטו פארוואס זי גייט ארויס מיט סימנים שנשתנה הגוף תאמר במיתת האב שכן לא נשתנה הגוף איז תוספות דא מסביר לכאורה די קל וחומר דאך אלץ א קל וחומר סימנים כאטש נשתנה הגוף גייט נישט ארויס מרשות אב און דאך איז מוציא מרשות אדון מיתה איז דאך אזוי א שטארק אפילו נישט ס'איז נישט געווארן נשתנה הגוף און מוציא מרשות אב דארף עס אוודאי מוציא זיין מרשות אדון זאגט תוספות אז דער ענין פון נשתנה הגוף פאסט זיך נאר צו זאגן ביי דעם אדון ווייל עס איז נישט דער גוף וואס האט געקויפט.

דער בעל הבית, דער אדון האט נאר, מען דארף אים געבן וויפיל צייט זי האט פארלוירן ביי אויפצוהייבן די מציאה. מאי לאו מיינסטו דען ניט? הא דנפקא בסימנים, אויב זי גייט ארויס מיט סימנים און דער טאטע לעבט, אוודאי באלאנגט עס צום טאטן. הא דנפקא לה במיתת אב, אויב זי גייט ארויס ביי מיתת אב, ווייל איז דער טאטע נישט דא איז זי אין דעם זוכה. זע איך דאך פון דעם אויך א ראיה צו ריש לקיש'ן אז עס גייט ארויס ביי מיתת האב, זאגט די גמרא לא ניין אידי ואידי דנפקא לה בסימנים, ביידע ברייתות רעדט זיך זי גייט ארויס מיט סימנים, מיט מיתת האב קען זיין גייט זי נישט ארויס, ולא קשיא, הא דאיתיה לאב אויב דער טאטע לעבט דעמאלט באלאנגט עס צום טאטן, הא דליתיה לאב באלאנגט עס צו איר. פרעגט די גמרא, בשלמא ענק אמה העבריה לעצמה למעוטי אחין,

איך זעה דא אז פון א קליינע יוד קרת האט מיר געמאכט א גאנצע שטאט, דער תנא האט דאס נישט געדארפן זאגן ווייל די זאך ענק עבד עברי לעצמו דאס איז מיר א פשיטא. אביי אמר, אביי זאגט הכי אמר רב ששת הא מני תוטאי הוא דאס גייט מיט תוטאי. דתניא מ'האט געלערנט תוטאי אומר לו ולא לבעל חובו. העניק תעניק לו צום עבד גיב עס ולא לבעל חובו נישט צו דעם וואס דער עבד איז שולדיג געלט. רש י.